פון פריערדיגן רעבן וואס ער האט געזאגט וועגן פסח שני, די רבי פרעגט אים אויף דעם א שאלה, זייער א שווערע שאלה אויף דעם, דעם די רבי טוט עס פארענטפערן, און ס'איז פשוט שווער צו געפינען די ריכטיגע ווערטער צו אויסטייטשן וואס די ווי די רייכקייט און די געשמאקייט וואס ס'ליגט דא אין די שיחה וואס די רבי ברענגט ארויס דעם חידוש נפלא אין פסח שני, ס'ווערט גאר א א ליכטיגע א נייע ליכט אין דעם ענין פון פסח שני, און נישט נאר אויף פסח שני, נאר אויפן גאנצן יאר, וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם פסח שני, אז ביי א אידן איז נישטא קיין פארפאלן, און אין וואסערע מצב מ'זאל נישט זיין טאר מען נישט ווערן צובראכן, אלעמאל קען מען פארריכטן, ווי מיר זען אין די שיחה אליין ווי די רבי ברענגט עס ארויס אזוי געוואלדיג געשמאק, און צום סוף אויכעט די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם, אויכעט א מורא'דיגע געוואלדיגע הוראה וואס יעדער איינער דארף זיך אריינטראכטן אין דעם און לעבן מיט דעם יעדן טאג, מיט די הוראה וואס דער רבי ברענגט ארויס אין די שיחה. וכדי, דאס איז דא צוויי שיחות אין בהעלותך חלק ח"י איז דא פיר שיחות, אבער ס'איז דא, ס'איז דא די, ס'איז דא די שיחה וואס ס'איז דא פינף שיחות זעה איך יעצט אין בהעלותך, אבער די שיחה. ד' וואס מיר גייען לערנען רעדט זיך וועגן פסח שני, און ס'דא אויכעט אין ג' די שיחה ג' אין עמוד הונדערט זיבעצן איז אויך דא וועגן פסח שני, און ס'גייט אוועק אויף א אנדערע כיוון, ס'רעדט זיך וועגן אנדערע עניינים אין פסח שני, בכדי אבער צו פארשטיין די שיחה אין בהעלותך ד', עלן מיר לערנען דעם ערשטן סעיף פון בהעלותך שיחה ג', דערנאך עלן מיר אריבער גיין צו שיחה ד', וועט מען זען אז דאס וועט אונז העלפן צו פארשטיין וואס דאס איז. און הייבן מיר אן בהעלותך ג'. אות א', אין דעם גדר פון פסח שני זענען פאראן דריי דעות ואופנים, די גמרא אין פסחים ברענגט אראפ אז וואס דער גדר פון פסח שני איז דא דריי דעות, דריי דעות און דריי אופנים ווי דאס איז, א' שרגל בפני עצמו, ב' תשלומין דראשון הוא, תקוני לא מתקנין ליה. ג. תקנתא דראשון הוא, דער רבי ברענגט אראפ די דריי זאכן, יעצט וועט דער רבי אריין גיין מסביר זיין יעדן איינעם פון דריי וואס דאס איז, א' איז אז ס'איז רגל בפני עצמו, ס'איז א נייער יום טוב, ס'איז א יום טוב פאר זיך, ב' אז ס'איז תשלומין, תשלומין דראשון, און דריי אז ס'איז א תקנתא דראשון הוא, און מיר וועלן זען ווי דער רבי איז מסביר וואס די דריי עניינים זענען, דער חילוק און נפקא מינה לדינא צווישן די דריי דעות, און ווי עס ווערט מבואר בארוכה אין תשובת ר' אברהם בן הרמב"ם, גייט דער רבי מסביר וואס דאס איז, די ערשטע איז רגל בפני עצמו, רגל בפני עצמו מיינט אז פסח שני איז נישט אפהענגיג אין דעם חיוב פון פסח ראשון, עס איז א חיוב בעצמו כמו שאר הרגלים. און דעריבער איז א גר שנתגייר בין שני פסחים, וכן קטן שהגדיל, חייב לעשות פסח שני, ווי עס שטייט אין די גמרא, אז אויב ס'איז א חיוב בעצמו, נישט פארגעסן נאך איין נקודה א וויכטיגע נקודה אויף דעם יסוד פון די גאנצע שיחה איז, אז דאס איז זיכער דורך אלע דעות אז פסח שני איז געקומען וויבאלד אז ס'איז געווען די וואס זענען געווען טמאים לנפש וואס האבן געהאט, און ס'איז א מחלוקת פארוואס זענען געווען טמאים, צו נושאי ארון יוסף, צו זיי האבן ארויסגענומען נדב ואביהוא פון ווען זיי זענען אין דעם אין משכן, זיי האבן זיי ארויסגענומען, נישט נוגע דא, אבער דער עיקר איז אז מ'דארף געדענקען אז דער פסח שני לכתחילה איז געגעבן געווארן אלס תשלומין אויף דעם ערשטן, די מחלוקת איז נאר וואס דער גדר יעצט פון פסח שני, איז דער ערשטער גדר איז אז ס'איז רגל בפני רגל בפני עצמו, וואס מיינט דאס? און דערפאר וויבאלד אז ס'איז רגל בפני עצמו, ברענגט אראפ די גמרא אז א גר שנתגייר, ער האט זיך מגייר געווען נאך פסח, אין אין חודש אייר האט ער זיך מגייר געווען, אדער א קטן וואס איז געווארן בר מצוה נאך פסח, איז חייב לעשות פסח שני, וויבאלד אז ס'איז א רגל בפני עצמו. מה שאין כן לויט די דעות אז עס איז א תשלומין אדער תקנתא פון פסח ראשון, אויב איך זאג אז ס'איז תשלומין אדער תקנתא, איז דער חיוב פון פסח שני תלוי אין דעם חיוב פון פסח ראשון, און אויב איינער איז נישט געווען מחויב אין פסח ראשון איז אויף אים אויך נישטא דער חיוב פון פסח שני, איז לויט די ערשטע לויט דעם ערשטן גדר אז דער אז דער אז פסח שני איז א רגל בפני עצמו וואלט אויסגעקומען אז אז אויב א גר האט זיך מגייר געווען און א קטן איז געווארן א גדול דארפן זיי ברענגען פסח שני אפילו אז ביים ערשטן זענען זיי נישט געווען מחויב אבער לויט די אנדערע צוויי סברות אז ס'איז תשלומין און ס'איז תקנתא איז לכאורה אויב אזוי אויב ס'איז נאר תשלומין ער איז דאך נישט געווען מחויב יעמאלט ער איז דאך געווען א קטן און ער איז דאך געווען א גוי אקעי דא האבן מיר דעם ערשטן גדר פון דעם דער צווייטער גדר ווי מ'האט געברענגט איז תשלומין וואס איז תשלומין דראשון מיינט ווען איינער האט פארפעלט צו מקריב זיין דעם פסח ראשון במזיד איז הגם אז דערמיט האט ער שוין עובר געווען אויף א איסור כרת גיט אים די תורה תשלומין אויף דעם אז דורך מקריב זיין פסח שני ווערט בטל פון אים דער חיוב פון כרת. אויב אבער ער האט אויך נישט מקריב געווען פסח שני אפילו אין אן אופן פון שוגג, איז וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין תשלומין דראשון, בלייבט במילא איבער דער חיוב כרת על שהזיד בראשון, אזוי איז די גמרא מסביר, נאכאמאל, אז אין תשלומין מיינט אז תשלומין מיינט אז ס'קומט באצאלן פאר דעם ערשטן פסח, וויבאלד אז ער האט נישט געמאכט פסח במזיד, און מאכט נישט במזיד שטייט דאך קלאר אז ער איז חייב כרת, איז די תורה גיט אים א וועג אויף צו משלים זיין, מ'גיט דיר א פסח שני, אז פסח שני קענסטו משלים זיין, אויב האסט געמאכט א פסח שני גייט דער כרת אראפ, ווי איז אבער אויב האט נישט געמאכט דעם פסח שני אפילו בשוגג, יעמאלט איז חל דער מזיד וואס האט געמאכט און וואס האט נישט געמאכט אין דעם פסח ראשון, און יעמאלט איז דא אויף אים, בלייבט אויף אים, דער חיוב פון כרת. דאס איז די צווייטע גדר. און די דריטע איז תקנתא דראשון. וואס מיינט תקנתא דראשון? תשלומין פארשטייען מיר, וואס מיינט רגל בפני עצמו פארשטייען מיר, וואס מיינט תקנתא דראשון? זאגט דער רבי ווען ער איז נישט מקריב, ווען ער איז נישט מקריב דעם פסח ראשון במזיד, גיט אים תורה באלד מלכתחילה, די תקנה מקריב צו זיין פסח שני בזמן אחר, אזוי אז כל זמן ס'איז נישט דורכגעגאנגען דעם זמן פון דעם תקנתא איז נאך נישט חל דער חיוב פון כרת, און דעריבער אפילו אויב ער האט דעם פסח שני נישט מקריב געווען, ער איז אבער געווען א שוגג בשני, איז ער פטור פון כרת. ווייל בעת התקנה ווען עס ליגט ווען עס לייגט זיך דער חיוב כרת איז שוגג היה, ס'איז זייער געשמאק צו פארשטיין דעם חילוק פון תשלומין ביז דא, תשלומין מיינט אז מען איז משלים אויף דעם אויב ער האט נישט געמאכט במזיד איז ער דאך חייב כרת, דערנאכדעם ס'איז געקומען פסח שני האט ער נישט געמאכט דעם פסח אפילו בשוגג, יעמאלט איז ער חייב כרת ווייל דער חיוב כרת איז חל אויף אים גלייך ווי ער האט נישט געמאכט דעם פסח ראשון. תקנתא דראשון איז אינגאנצן א אנדער זאך, די תורה גיט אים מלכתחילה איז נישט דא דער חיוב כרת, ווען ווערט דער חיוב כרת, נאר אויב ער האט נישט געמאכט דעם פסח דעם פסח שני, ווי איז אבער אויב ביים פסח שני איז ער געווען א שוגג, א שוגג איז דאך פטור פון כרת, ממילא איז ער נישט חייב קיין כרת, האבן מיר דא די דריי גדרים, אין פסח רגל בפני עצמו, און תשלומין דראשון, און תקנתא דראשון, יעצט נאך וואס מיר פארשטייען וואס דער חילוק איז פון די דריי גדרים פון דעם ענין פון פסח שני, וועלן מיר אנהייבן לערנען די שיחה אין בהעלותך שיחה ד, א. בנוגע פסח שני איז באוואוסט דער ווארט פון רבי'ן, ברענגט זיך אראפ אין היום יום עמוד נ ג, דער ווארט פונעם פריערדיגן רבי'ן וואס ער האט געזאגט, פסח שני עניינו איז, עס איז נישטא קיין פארפאלן, מען קען אלעמאל פארריכטן, אפילו מי שהיה טמא מי שהיה בדרך רחוקה, ס'שטייט דער לשון אין פסוק, און אפילו שטייט בדרך רחוקה לכם. איש כי איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לשם בחודש השני אזוי שטייט אזוי שטייט אין חומש איז דער פריערדיגער רבי זאגט איבערחזר'ן נאכאמאל דער פריערדיגער רבי זאגט פסח שני עניינו איז ס'איז נישטא קיין פארפאלן מען קען אלעמאל פארריכטן אפילו מי שהיה טמא מי שהיה בדרך רחוקה און אפילו לכם אז דאס איז געווען ברצונו פון דעסוועגן קען מען מתקן זיין דאס איז דער לשון פונעם פריערדיגן רבי'ן זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין הן אמת אז די עניינים וביאורים פון פנימיות התורה זיינען לפעמים לויט איין דעה אין נגלה דתורה, מען זעט אז ס'דא ביאורים מפנימיות התורה אויף זאכן וואס איז לויט איין דעה פון תורה, אפילו ווען די הלכה איז ווי א צווייטע דעה, פון דעסוועגן איז אין איז אין פנימיות התורה אין חסידות און אין קבלה קאכט מען זיך און מען רעדט אפילו וועגן די דעה וואס די הלכה בלייבט נישט אזוי, ווארום אלו ואלו דברי אלוקים חיים, די גמרא אין עירובין זאגט קלאר אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, און מען דארף און מען מוז בענטשן ברכת התורה פאר דעם לערנען דברי בית שמאי, אויב איך וועל זאגן אז דברי בית שמאי איז לגבי דברי בית הלל ווי ס'שטייט דער ווי ס'שטייט דער לשון אין גמרא אין ברכות אז בית שמאי במקום בית הלל איז אינו משנה, לכאורה קען מען דאך חס ושלום זאגן אז מ'לערנט דעם נאר בית שמאי דארף מען נישט מאכן קיין ברכת התורה ווייל ס'בלייבט נישט די הלכה אזוי, ס'איז נישט חס ושלום שאלו ואלו דברי אלוקים חיים און אז מ'לערנט דברי בית שמאי אליין איז דארף מען און מ'איז מחויב צו בענטשן ברכת התורה. איז ממילא קומט אויס אז ס'איז פארשטאנדיג אז אפילו אין אז ס'בלייבט נישט די הלכה אזוי איז אויכעט, און דער רבי ברענגט אראפ אין די הארות זייער געשמאק, דער אלטער רבי קאכט זיך אין ליקוטי תורה אין פרשת ניצבים א גאנצע אריכות דארטן וועגן דעם ענין פון שופר של ראש השנה שטייט קלאר אז ס'דארף זיין של יעל פשוט, און די הלכה איז נישט אזוי. שוין, די הלכה בלייבט נישט אזוי. איז דער אלטער רבי ברענגט א גאנצע אריכות וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם אין רוחניות עניינים. שטייט הרים הגבוהים ליעלים שטייט אין תהלים אז יעלים זענען ממשיך פון הרים הגבוהים אז זיי ברענגען אראפ למטה, און שופר של ראש השנה איז דער ענין פון פשוט, וואס איז דער ענין פון פשוט? איז דער ענין פון תשובה מעומק הלב, אז אזוי ווי יעל איז אויכעט, יעל מיינט דאך דער ענין פון ער זיך דעם דער ווארט פון עליה איז אז ס'הייבט אויף די מענטשן למעלה דער ענין פון תשובה און א גאנצע אריכות וועגן דעם ענין. איז זעלבע זאך איז אין יעדן זאך ווען ס'דא חסידות קען זיך אראפברענגען א זאך אפילו ווען די הלכה איז נישט אזוי, אבער דער רבי זאגט אף על פי כן איז דאך יומתק יותר, ס'ווערט דאך אסאך זיסער און אסאך געשמאקער אויב עס איז אויך מתאים לויט די דעה וואס הלכה כמותו, ס'איז אסאך געשמאקער אז ווען איך לערן ארויס א לימוד פון א זאך וואס די הלכה איז געבליבן אזוי, ובפרט בענינינו, בפרט דא וואס דער פרידיגער רבי זאגט דעם ווארט וועגן פסח שני וואס דער לשון איז אז דאס איז עניינו פון פסח שני, דער פרידיגער רבי זאגט נישט אז פסח שני איז אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן, דער פרידיגער רבי נוצט א מורא'דיגן לשון, ער זאגט פסח שני עניינו איז, וואס דער גאנצער ענין פון פסח שני איז אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן, ממילא איז וואלט געווען, וועט זיין אסאך מער געשמאקער אז מ'זאל טרעפן דעם ענין פון פארפאלן אין די הלכה אויכעט ווי ס'בלייבט די הלכה ווי מ'גייט לערנען יעצט אינעווייניג, ולכאורה זאגט דער רבי, בשלמא לויט דער דעה דעת רב נתן, אז פסח שני איז תשלומין דראשון הוא, איז מובן וואס מען זאגט בנוגע פסח שני עניינו איז, עס איז נישטא קיין פארפאלן, מען קען אלעמאל פארריכטן מתקן זיין. לויט די דעה פון ר' נתן, וואס ר' נתן מ'האט גערעדט פריער, ר' נתן האלט אז אין דעם שיטה אז ס'איז תשלומין דראשון, זאג איך דאך אז ס'תשלומין דראשון, קען איך זאגן וואס דער גאנצער ענין פון פסח שני, דער גאנצער ענין פון פסח שני איז אז ס'נישטא קיין פארפאלן, האסט נישט געמאכט דעם פסח ראשון אפילו טמא ובדרך רחוקה און אפילו לכם, און ממילא איז פארשטאנדיג זייער גוט. פארשטייט זיך אז דער גאנצער ענין פון פסח שני וואס מ'רעדט דא וועגן אז ס'נישטא קיין פארפאלן, רעדט מען וועגן דעם ענין אויכעט אין רוחניות'דיגע ענינים וואס דער פריערדיגער רבי זאגט,

אויב ער האט נישט מקריב געווען דעם פסח ראשון במזיד, ער'ט דאך מקריב זיין דעם פסח שני, איז נישט חל דער ענין פון כרת וויבאלד אז דער כרת איז עט יעצט חל זיין דער אייבשטער האט אים געגעבן גלייך א תיקון און דער כרת עט חל זיין נאר אויב ער וועט עובר זיין דעם פסח שני ווי גערעדט ווי גערעדט פריערט אין די אנדערע שיחה. איז לויט די ביידע דעות איז זייער פארשטאנדיג וואס דער פריערדיגער רבי זאגט אז ענינו פון פסח שני איז ס'נישטא קיין פארפאלן. אויף דער רבי פרעגט אבער די שאלה לכאו' אבער לויט דעת רבי וואס אזוי איז אויך די הלכה, דער רמב"ם פסק'נט אין ריש פרק ה' פון הלכות קרבן פסח אז די הלכה איז ווי רבי אז פסח שני איז רגל בפני עצמו און אין השני תלוי בראשון אלא חיוב בעצמו כמו שאר הרגלים, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון ר' אברהם בן הרמב"ם אין זיין ספר ברכת אברהם, נאכאמאל דער לשון איז אז פסח שני איז רבי זאגט אז פסח שני איז א רגל בפני עצמו ס'איז א יום טוב פאר זיך אליין, און ווי גערעדט פריער דעם חילוק אז אויב א קטן שנולד קטן שנהיה בר מצוה און א גר שנתגייר צווישן פסח ראשון און פסח שני איז לויט דעם וויבאלד אז ס'איז א יום טוב בפני עצמו ווערן זיי מחויב צו מאכן לויט די אנדערע צוויי דעות זיינען זיי נישט מחויב. פרעגט דער רבי די שאלה ווי זאגט מען לדעה זו לויט די דעה פון רבי און מיט דעם לשון ווי דער רמב"ם דער אברהם בן הרמב"ם זאגט אז אין השני תלוי בראשון אלא חיוב בעצמו כמו שאר הרגלים ווערט דאך די שאלה ווי קען מען זאגן אז דער גאנצער ענין פון פסח שני ענינו איז עס איז נישטא קיין פארפאלן מען קען אלעמאל פארריכטן ווי קען מען דאס זאגן וואלט געווען זייער געשמאק ווען מען קען עס טרעפן אין דעם אין דעם דעה ווי די הלכה בלייבט און לכאורה קומט אויס אז לויט ווי די הלכה בלייבט איז אינגאנצן נישט שייך צו זאגן דעם ענין פון ענינו איז אז אינגאנצן פארפאלן דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק, נישט נאר אז אפילו נאך רבי'ן קען מען אויכעט זאגן דעם ענין פון נישטא קיין פארפאלן, נאר דווקא נאך די שיטה פון רבי, דארטן הערט זיך ארויס דער גרעסטער ענין, וואס דער פרידיגער רבי זאגט אז דער גאנצער ענין פון פסח שני איז נישט פארפאלן. פשוט געוואלדיג! לכאורה די קשיא איז דאך א געוואלדיגע קשיא, לויט רבי קומט אויס אז ס'איז נישט אזוי פשוט, דער רבי וועט אויך מסביר זיין אז לויט רבי'ן איז נאך אסאך אסאך העכער ווי די שיטה פון פון דעת רבי נתן און דעת רבי חנניא בן עקביא. אות ב'. גאר בפשטות איז דאס קיין קשיא נישט. לכאורה זאגט דער רבי קען מען ענטפערן אז בפשטות איז נישט קיין קשיא, ווארום אפילו לדעת רבי אז רגל בפני עצמו הוא, איז דער חיוב פון פסח שני דווקא דאן ווען ער האט נישט מקריב געווען בראשון. ווי געזאגט פריער דאן האב איך געזאגט פריער דעם יסוד אז מ'זאל געדענקען אז לויט אלע דעות אפילו לדעת רבי איז פסח שני באשאפן געווארן אין א וועג אז איינער האט נישט געמאכט קיין פסח ראשון. דאס וואס דער רבי זאגט דא, ביז אז איינער וואס האט מקריב געווען פסח בראשון, טאר גארנישט ברענגען א פסח שני, און נאך מער, אפילו ווען ער האט נישט מקריב געווען בראשון במזיד, הרי זה מקריב בשני, און איז דעמאלט פטור מן הכרת, ווי ס'שטייט קלאר אין רמב"ם, קומט דאך אויס אז אויך לדעתו, אפילו לדעת רבי, איז דאך ענינו פון פסח שני, עס איז נישטא קיין פארפאלן, לכאורה וואלט מען עס געקענט פארענטפערן זייער פשוט, טאקע רבי האלט אז ס'איז א רגל בפני עצמו, אבער מ'דארף פארשטיין אין טיפן ענין איז דאך דאס באשאפן געווארן נאר צוליב דעם ענין פון פסח שני, ווען מ'האט נישט מקריב געווען קיין פסח ראשון, און פארקערט דער רבי איז דאך מדגיש אז אויב מ'האט יא מקריב געווען טאר מען גארנישט ברענגען קיין פסח שני. און אזוי איז דאך געווען בפועל מלכתחילה, דאס איז דאך געווען מלכתחילה אזוי ווי ס'איז געווארן דער פסח שני, אלס א חידוש און מצוה וואס איז געגעבן געווארן צו פארריכטן, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש זענען געקומען וויינען צו משה רבינו, און משה רבינו האט געזאגט ער וועט פרעגן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, כדי עס זאל ניט זיין נגרע ביי די טמאים לנפש אדם, איז געקומען דער ציווי השם, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם, זאל מען מאכן בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערבים, יעשו אותו, איז דאך לכתחילה געבויעט געווארן דער פסח שני אויף דעם ענין וואס זיי האבן געקומען און זיי האבן נישט געהאט קיין פסח ראשון. אויף דעם זעהן מיר דאך פארט אז דער ענין פון פסח שני אפילו רבי זאגט אז ס'איז א רגל בפני עצמו זעהט מען אז ס'איז משלים און ס'איז מתקן דעם פסח ראשון און ער איז פטור פון כרת און אויב חס ושלום מ'האט נישט געמאכט דעם פסח שני איז ער יא חייב כרת. און דאס וואס לדעת רבי איי רבי זאגט דאך פארט אז פסח שני איז א רגל בפני עצמו. איז בעיקר נוגע לגבי דעם וואס חייבים עליו פסח שני בפני עצמו כרת. דאס איז דער חידוש פון רבי. רבי אליין ווייסט אז דער פסח שני איז באשאפן געווארן צוליב דעם וואס די מענטשן האבן געהאט די טענה מיט אלץ, אבער וואס איז וואס איז רבי'ס ענין וואס ער איז מחדש אז ס'איז א רגל בפני עצמו, איז זאגט דער רבי זייער קלאר וואס חייבים עליו פסח שני בפני עצמו כרת, כיצד? די רמב ם הלכה אין רמב ם קלאר אין אין סוף אין סוף הלכה א' זאגט די רמב ם מי ששגג או נאנס ולא הקריב בראשון ער איז געווען א שוגג אדער א אונס איז ער דאך נישט חייב קיין כרת, אם הזיד ולא הקריב בשני חייב כרת. דאס איז דאך רבי'ס חידוש אין דעם ענין וואס איז א רגל בפני עצמו אויב ס'איז נישט קיין רגל בפני עצמו איז ער נישט חייב קיין כרת אויפן אויפן שני. לויט רבי'ן קומט אויס אז מ'איז חייב אויפן שני אויכעט. ממילא קומט דאך אויס אז זע איך דאך קלאר אז ס'שטייט קלאר אז ער ווערט אז ער איז מתקן און ער איז ממלא דעם ראשון.

איז לכאורה וואלט מען דאך געקענט פארענטפערן אזוי פשוט אז לויט רבי'ן איז דאך פארשטאנדיג אז דער ענין איז וואס דער פריערדיגע רבי זאגט אז פסח שני קומט אונז לערנען אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן עס איז אבער נישט פארשטאנדיג מטעם זה וואס רגל בפ דער רבי זאגט איך קען עס נישט אננעמען עס איז אבער נישט פארשטאנדיג מטעם זה וואס רגל בפני עצמו הוא האלט דאך רבי און אזוי פסק'נט דער רמב ם אז אויך גר שנתגייר בין שני פסחים וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים חייב לעשות פסח שני און ווי ערקלערט מען בנוגע לגר וקטן הנל אז ענינו דפסח שני איז עס איז עס איז נישטא קיין פארפאלן זיי זענען דאך נישט געווען מחויב בפסח ראשון במילא וויבאלד אז איך לערן דאך ארויס פון דעם פון פון רבי'ס שיטה וויבאלד אז ער לייגט צו אז א רגל בפני עצמו אפילו ס'קומט מתקן זיין אויף פריערט און דער רגל בפני עצמו איז קומט מחדש זיין אז אפילו איך האב נישט געמאכט דעם פסח שני איז מחויב כרת אז איינער וואס איז און פון דעם לערנט מען ארויס אז א גר און א קטן א גר שנתגייר צווישן, און א קטן שנת איז געווארן גרויס צווישן, דארף ער יא מאכן א פסח שני, ווי קען מען ביי זיי זאגן דעם ענין פון אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן, זיי זענען דאך נישט געווען מחויב בראשון, קומט דאך אויס אז דער צווייטער אז דער פסח שני איז דאך אינגאנצן ביי זיי נישט קיין פארפאלן, ס'איז א נייער חיוב, זיי זענען גארנישט געווען מחויב פריער, און דער פריערדיגער רבי קומט און זאגט אז די גאנצער ענין פון פסח שני איז אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן. יעצט דער רבי פרובירן צו ענטפערן אביסל בנוגע צו א קטן אז מען קען אפשר יא זאגן און ביי א גר נישט, און דערנאך דער רבי געבן זיין ענטפער ווי ס'וועט ווערן פשוט געשמאק אז לויט אפילו לויט רבי'ן קומט אויס אז מען רעדט דא דווקא וועגן דעם ענין אז דער גאנצער ענין פון פסח שני איז אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן. אות ג', בנוגע צו קטן שהגדיל בין שני פסחים וואס חייב לעשות פסח שני ווי יעצט געזאגט, ווי איז אין דעם מודגש דער ענין אז עס איז נישטא קיין פארפאלן, ווי קען מען זען אין דעם ענין? לכאורה איז דאך נישט, מען רעדט דאך נישט וועגן פארפאלן, ער איז דאך נישט געווען מחויב פריער, איז דאך נישט קיין ענין פון תיקון אויף פריער. זאגט דער רבי, יש לבאר בדוחק על כל פנים, באט איך קען זיך קוועטשן און עס ענטפערן אז ביי א קטן איז אויך דא דער ענין פון אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן, וואזוי? וויבאלד א קטן איז נמנע אויפן קרבן פסח, ביז אז ס'איז דא א סברה אז שה לבית אבות איז דאורייתא, די גמרא אין נדרים זאגט אז א סברה אז ס'שטייט דאך אז ס'דארף זיין שה לבית אבות, בית אבות מיינט די קינדער אויכעט אפילו זענען פאר בר מצוה, און ס'איז נאך דא א סברה אז ס'איז דאורייתא, און נאכמער, דער רמב"ם פסק'נט דאך אז אם שחטו עליו אויפן קטן בראשון פטור פון פסח שני, אויב דער קטן האט מען אים אריינגענומען אין דעם אין דעם מנין מ'האט אים מ'האט אים מ'האט אים געמאכט אין דעם מינוי פון ער איז נמנה געווארן אויפן פסח ראשון מאכט מען נישט קיין פסח שני, זעט מען דאך אז ער האט א שייכות צו דעם מצוות קרבן הפסח, לכאורה זעט מען דאך אז ער האט עפעס א שייכות צו דעם, ווייל אויב מ'האט ווייל ערשטנס ס'קען זיין אז דאורייתא מ'קען אים ממנה זיין ארייננעמען אין דעם ענין פון קרבן פסח, און צווייטענס דער רמב"ם פסק'נט קלאר אז אויב ער האט געמאכט פסח ראשון און ער געווארן בר מצוה צווישן פסח ראשון און פסח שני איז ער נישט מחויב אפילו ער איז געווארן יעצט א בר מצוה זעט מען דאך אז ער האט א שייכות צו מצוות קרבן פסח במילא איז אין פאל ווען לא שחטו עליו בראשון וועט זיין אז דעם קינד האט מען אין דעם ערשטן פסח נישט אריין גערעכנט אין דעם מנין און נגדיל בין שני פסחים איז דער חייב איז דער חייב לעשות פסח שני א מעין פון תשלומים. ווייל ער איז דאך געווען מחויב יעמאלט אויכעט, ועניינו איז עס איז נישטא קיין פארפאלן, איז אויף א קטן וואלט מען אויך געקענט זאגן לכאורה בדוחק אז ס'איז אויכעט נישטא קיין פארפאלן, עס איז נישטא קיין פארפאלן פון פסח ראשון, וואס אויב מען וואלט אויף אים מקריב געווען בראשון וואלט ער געווען פטור מפסח שני, מילא איז אויף א קטן וואלט ער געקענט איינקוועטשן אז ס'איז אויכעט דא דער ענין פון אז דער ענין פון פסח שני איז נישטא קיין פארפאלן ווייל ביי אים זעט מען אויכעט דעם ענין פון נישטא קיין פארפאלן, אבער בנוגע צו גר שנתגייר וואס ער האט נישט געהאט קיין שום שייכות צום פסח ראשון, ביי א קטן האט מען געפונען א שייכות יעצט, ביי א גר טרעפט מען אינגאנצן נישט קיין שייכות, איז וואס איז שייך צו זאגן ביי אים עס איז נישטא קיין פארפאלן? איז וואס זאגט דער פרידיגער רבי אז דער גאנצער ענין פון פסח שני איז עס איז נישטא קיין פארפאלן, ווי קען עס זיין? שטייט דאך קלאר אין תורה וערל לא יאכל בו, איז ער נישט שייך אינגאנצן צו דעם.

דא לייגט שוין הרב דער רבי האט שוין אוועקגעלייגט דעם יסוד אז אדרבה אין די דעת פון רבי וואס ער זאגט אז ס'איז א רגל בפני עצמו עט עס ארויסברענגען אסאך מער דעם ענין אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן מער ווי רב נתן און רב חנינא בן עקביא פשוט געוואלדיגע ווערטער ווי מ'עט זען אינעווייניג ווי דער רבי עט עס ארויסברענגען וואו זעט מען דאס אין רבי'ס ווערטער לכאורה איז דאך די קשיא געווען א געוואלדיגע קשיא לויט רבי קומט דאך אויס אז ס'איז א רגל בפני עצמו, איז דאך דאס נישט קיין ענין פון אינגאנצן ענינו פארפאלן. לויט די דעות אז ס'איז תשלומין דראשון אדער תקנתא דראשון, לויט די דעות פון רב נתן אדער די דעה פון רב חנינא בן עקביא אז ס'איז תשלומין דראשון אדער תקנתא דראשון, איז דער עיקר זמן הקרבת הפסח בזמן פסח ראשון בי"ד ניסן, ווען איז דער עיקר פסח? ווען איז געגעבן געווארן די מצוה דערין פון קרבן פסח? פסח ראשון בי"ד בניסן. נאר מען קען משלים אדער מתקן זיין דעם חיוב וואס ער האט אויף זיך פון פסח ראשון, די תורה האט אבער נישט געגעבן נאך א זמן פסח. די גמרא זאגט קלאר אין פסחים, דער לש ד ווען דעת רב נתן זאגט די גמרא דארטן, קרבן ה' לא הקריב במועדו הראשון. ממילא איז לויט די לויט די דעה פון רב נתן די דעה פון פון און די דעה פון ר' חנינא בן עקביא קומט אויס אז איינער אויף וואס דער אייבערשטער האט געגעבן א צייט י"ד ניסן דארף מאכן קרבן פסח האסט נישט געמאכט קיין קרבן פסח גיבט מען דיר א צייט אויף משלים זיין און מתקן זיין די תורה האט אבער נישט געגעבן נאך א זמן וואס ס'ווערט פסח, וואס טוסטע? ביסט מתקן וואס דו האסט געטון פון פריערט. מה שאין כן לדעת רבי ודיוק לשונו, מה שאין כן לויט די דעה פון רבי, און רבי איז מדייק אין זיין לשון און ער זאגט, רגל בפני עצמו הוא, ער נוצט דעם ווארט רגל בפני עצמו הוא, האט די תורה געגעבן נוסף אויף דעם זמן פון פסח ראשון אויך א רגל, זמן, האט געגעבן א נייעם זמן בי"ד אייר אויף הקרבת הפסח, ווען ער איז מקריב דעם פסח בי"ד באייר, איז עס בהוספה צו משלים זיין דאס וואס ער האט פארפעלט הקרבת הפסח ראשון, אויך בפני עצמו הקרבת הפסח, י"ד אייר איז זמנו פון הקרבת הפסח מועדו פון פסח. איז לויט די דעה פון ר' נתן און ר' חנינא בן עקביה איז דאס א תשלום, ער האט נישט מקריב געווען במועדו, איז ממילא גיט מען אים ער זאל קענען עס מקריב זיין יעמאלט. דעת רבי איז נישט נאר וואס מען גיט אים ער זאל קענען משלים זיין אדער מתקן זיין, ער קריגט אסאך אסאך מער, וואס קריגט ער? ער חס ושלום איינער וואס איז דורכגעפאלן און האט נישט געמאכט, קריגט ער נישט נאר א זמן צו משלים זיין, נאר דער י"ד אייר ווערט דער זמן פון פסח, ס'ווערט א רגל בפני עצמו, קריגט ער נאך אסאך מער, קען מען דאך זען אין רבי'ס ווערטער, די נקודה איז אז מ'קען שוין זען אין רבי'ס ווערטער יעצט אז ס'איז נישט נאר נישטא קיין פארפאלן, נאר דער גאנצער ענין פון פסח שני איז אז נישט נאר ס'איז נישטא קיין פארפאלן און מ'קען מתקן זיין, נאר מ'גיט דיר אויב חס ושלום ביסט דורכגעפאלן, דער אייבישטער האט אזוי ליב די אידן אז ער גיט אים אין א וועג, ער גיט אים א יום טוב חדש, ער גיט אים א רגל חדש מיט די אלע מעלות וואס איז דא אין דעם, נישט קיין תשלום און נישט קיין תקנה, אינגאנצן אויף א אנדער סארט אינגאנצן אויף א אנדער סארט אופן. דער רבי לייגט צו די הערה, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט אז וואס בפשטות לדעת רבי אז רגל בפני עצמו איז איז די הקרבתו בשני פטר'ט ער פון כרת וואס ער האט וואס ער האט נישט געמאכט בראשון ווייל ער האלט אויכעט אז ס'איז א תשלומין לראשון כבפנים, ער האלט זיכער אז ס'איז תשלומין, ווייל ווי געזאגט פריער דער גאנצער געבוי פון פסח שני וואס איז געווארען איז געווען אויף דעם די טענות וואס זענען געקומען און זיי האבן געוויינט אז למה נגרע, אבער פון דעסוועגן זאגט ער אז וואס קריגסטו? דו קריגסט אסאך א גרעסערע שלימות ווי דעם ענין פון משלים ומתקן, דו קריגסט א נייע זאך אינגאנצען, פשוט געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי ברענגט ארויס, יעצט וועט מען זען ווי אין רבי זעט מען נאך מער ארויס אז וואס דער גאנצער ענין פון פסח שני, דער גאנצער ענין איז אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן און נישט נאר דו ביסט משלים נאר דו קריגסט נאך אסאך אסאך העכער. דאס הייסט, דער רבי מסביר נאך טיפער, נאך נאך מער צו פארשטיין, לדעת רבי איז מען מחויב בפסח שני נישט ווייל אויף אים איז געבליבן א חיוב קרבן פסח פון י"ד ניסן ווי לויט דער דעה אז ס'איז תשלומין אדער תקנתא, ביי זיי קומט אויס אז ס'איז געבליבן ביי אים א חיוב פון ער האט נישט געמאכט פסח ראשון האט ער א חיוב צו מאכן א פסח שני, מה שאין כן לדעת רבי נישט דאס איז דער ענין, פארוואס נאר ווייל טאקע מאכסטו'ס טאקע מאכסטו'ס ווייל האסט נישט געמאכט דעם פסח ראשון, אבער ווייסט וואס ס'ווערט דא, ס'ווערט דא א נייע זאך, נאר ווייל י"ד באייר איז א זמן וואס איז אים מחייב להקריב קרבן פסח, ווען? אויב ער האט נישט מקריב געווען בי"ד בניסן, נאכאמאל ארויסברענגען די רייכקייט פון רבי אז ס'איז נישט נאר ווערט א תשלום אדער א תיקון, נאר דו באקומסט א נייעם חיוב, פסח שני ווערט א חיוב אויף דעם טאג איז א ענין פון קרבן פסח. דאס וואס הקריב הפסח בראשון דארף מען נישט מקריב זיין בפסח שני, לכאורה אויב דו זאגסט אז ס'איז א נייער יום טוב און אלעס זאל מען מאכן אפילו מ'האט געמאכט אויכעט, זאגט דער רבי דאס קען נישט זיין, ווייל אויף יציאת מצרים איז נאר איין קרבן כפשוט, מ'קען נישט מאכן קיין צוויי קרבנות, אבער חס ושלום האסט פארלארן האסט נישט געמאכט, גיבט מען דיר א נייעם יום טוב וואס זאלסט קענען מאכן א נייע זאך מיט אלע מעלות מיט אלע זאכן וואס איז דא אין דעם, און ס'איז נישט נאר ביסט מתקן ביסט משלים, ניין קריגסט ממש די אלע זאכן אזוי ווי פריער, איז נאכאמאל אין רבי'ס ווערטער זעט מען ארויס אסאך מער דעם ענין פון אז ס'איז נישטא קיין פארפאלן, במילא איז דאס וואס פסח שני ענינו איז עס איז נישטא קיין פארפאלן, די לשון פון פריערדיגן רבי'ן, פסח שני ענינו איז עס איז נישטא קיין פארפאלן, איז די כוונה אין דעם, נישט נאר אז מען קען אלעמאל פארריכטן, א זאך וואס מען האט פארפעלט קען מען אלעמאל פארריכטן, איז ער איר ממלא בכללות, יא, ס'איז נישט נאר דאס, נאר ס'קומט צו דא נאך א נאך א נייע זאך, נאר ס'ווערט אויפגעטון אין אלע פרטים, די פעולה איז בשלימות. דא איז דער חידוש אז די פעולה ווערט דעם ענין פון בשלימות. ועל פי זה איז מובן אויך בנוגע צו גר שנתגייר, די שאלה איז דאך געווען ביי רבי לויט רבי'ס שיטה ווי קען מען זאגן ביי גר שנתגייר, ביי א קטן האבן מיר אריינגעקוועטשט אז א קטן קען זיין וויבאלד אז ער איז פארט מחויב אין דעם ערשטן קען גאר זיין דאורייתא, אבער לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויך ביי גר שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני, און אויכעט אפילו קטן שהגדיל, דארט איז דאס געווען א ענין פון א דוחק וואס דער רבי האט געענטפערט אויף א קטן, דארט האט ער געלערנט בפשטות און קטן שהגדיל בין שני פסחים אז דאס וואס חייבים לעשות פסח שני, כאטש זיי האט נישט געפעלט עשיית הפסח הראשון. וויבאלד אבער ענינו איז נישט נאר אויף משלים זיין את החסר בעבר, נאר צו טון א חיוב וועלכער קומט איצט בזמן י"ד אייר, ווי געזאגט פריער ס'ווערט אינגאנצן א נייע זאך, ס'קומט איצט א בפני עצמו, ס'אינגאנצן א נייער גדר אז ס'ווערט נישט א גדר פון פסח, נאר צו טון א חיוב וועלכער קומט איצט בזמן י"ד אייר בפני עצמו, האט דאס אויך א שייכות צו גר וקטן הנזכר לעיל, ווייל אין דעם מצב וואס זיי שטייען בי"ד אייר זענען זיי מחויב במצוות. פשוט געוואלדיג ארויסגעברענגט, וויבאלד אז ס'קומט ערשט זענען זיי דאך מחויב במצוות, איז אפילו ביי זיי קוק איך נישט וואס ס'איז געווען פסח ראשון צו ס'איז יא געווען מחויב צו ס'איז נישט געווען מחויב, דאס ברענגט ארויס דעם אויפטו אז אפילו א גר און אפילו א קטן איז בשעת זיי ווערן ער ווערט בר מצוה יעמאלט און דער גר האט זיך יעמאלט מגייר געווען איז יעמאלט איז אין י"ד אייר איז ער מחוייב אין די מצוה ווייל ס'איז א מצוה בפני עצמו ס'איז א רגל בפני עצמו.

נישט נאר מ'האט זיי געגעבן תשלומין נאר מ'האט זיי געגעבן זייער בקשה למה נגרע ס'איז נישט געווען קיין נגרע יא מ'האט דאך געגעבן א תשלום מ'האט דאך געגעבן א תיקון ניין מ'האט דאך געגעבן בשלימות דעם גאנצן ענין אות ה' על פי הנל יש לומר אז אויך לדעת רבי איז פסח שני תשלומין. לויט דעם קען מען זאגן אויכעט אז לויט דעת רבי איז דאס ענין פון תשלומין לכאורה ווי קען עס זיין? רבי זאגט דאך קלאר אז ס'איז רגל בפני עצמו, ווי קען עס זיין דער ענין פון תשלומין? וועט דער רבי מסביר זיין אז אינעם ווארט ותשלומין קען זיין אפילו רבי וואס ער האלט אז ס'איז רגל בפני עצמו איז דער ווארט תשלומין האט אין זיך צוויי טייטשן, איינע פון די טייטשן וועט אויסקומען אפילו לויט רבי אויכעט. אינעם לשון תשלומין זענען דא צוויי פירושים, א' תשלומין איז משלים זיין א חסרון, און ב' וואס מיינט תשלומין, תשלומין קומט פון לשון שלימות, כאטש אז בלאו הכי פעלט גארנישט אין דער זאך, ס'פעלט אים גארנישט, קומט אבער צו שלימות אין דער זאך דורך דער הוספה. ס'דא א ענין פון משלים זיין דעם חסרון וואס האט פארפעלט, און ס'דא א ענין פון שלימות, וואס איז דער ענין פון שלימות? וועט דער רבי געבן א משל אויף דעם, געבן א משל מען זאל וויסן קלאר וואס דאס איז, ברענגען א ראיה פון תורה, ועל דרך ווי מען געפינט ביים לשון תמימה בנוגע לשנה, די גמרא אין די גמרא אין ערכין זאגט אז תמימה איז להביא איז להביא את חודש העיבור כאטש אז אויך אן דעם חודש העיבור ווערט זי אנגערופן שנה עס פעלט נישט אין איר זעט מען דא א מוראדיגע געוואלדיגע זאך שטייט אין תורה וועגן דעם ענין אין אין וועגן ערכין וועגן וועגן די גמרא רעדט דארט וועגן פארקויפן א שדה איז ווען ער האט פארקויפט א שדה שטייט ואם לא יגאל עד מלאות לו שנה תמימה וואס איז שנה תמימה זאגט די גמרא עס קומט מוסיף זיין חודש העיבור אז אין א רעגולער יאר איז דאס צוועלף חדשים עס קומט שנת העיבור איז דאס דרייצן חדשים איז א שנה ווערט דאך אנגערופן אפילו צוועלף חדשים ו אז ס'קומט צו דרייצן חדשים ווערט דער ענין פון תמימה, איז דא א ענין פון, זע איך אז ס'איז דא א ענין פון ממלא זיין דעם חיסרון, און ס'איז דא א ענין פון שלימות, שלימות מיינט אז ס'ווערט א אנדער גדר, ס'ווערט אנגערופן תמימה, ועל דרך זה זאגט מען אויכעט ביי עבודה בבית המקדש, נאך א געשמאקע ראיה וואס דער רבי ברענגט וועגן דעם ענין פון אז ס'איז דא אין ש"ס תשלומין קען מיינען.

אויב יש אחריה עבודה ווערט דאס נישט אנגערופן תמה. וואס איז די דוגמא אויף דעם? אזוי ווי שחיטה וקבלה והולכה איז נישט קיין עבודה תמה, פארוואס? ווייל שיש אחריה זריקה, שעת איך נעם די בלוט און איך שפריץ עס אויפן מזבח האט מען געענדיגט, דאס איז תמה, האט געענדיגט מיט די בלוט האט זיך געענדיגט וואס מען האט געדארפט טון. משא"כ אבער אז איך שעכט און איך מאך קבלת הדם און איך מאך הולכת הדם, יעדער איינער איז א חלק פון די זריקה, אבער ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין עבודה תמה, יעדער איינער ברענגט צו אן אנדערע עבודה, די שחיטה ברענגט אז מ'קען ארויסנעמען די בלוט, די קבלה ברענגט אז איך קען מאכן הולכה, די הולכה ברענגט אז איך קען מאכן דעם זריקה, אבער זריקה איז די לעצטע זאך, ווי דער רבי איז מדגיש זייער געשמאק, עבודת עבודה תמה איז אן עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר, אזוי ווי זריקה איז געענדיגט מיט די בלוט, הקטרה. מען האט גענומען די די די מען האט געשחט'ן מען האט עס צענומען די פלייש מען האט א גאנצע עבודה געווען דערנאך איז געווען א גאנצע סדר ווי מען האט עס געשלעפט ביז מען האט עס ארויף גענומען אויפן מזבח וואס איז געווען דער עק דער סוף וואס איז דער מתממת פון די ארבעט הקטרה אזוי אויכעט ניסוך המים ס'דא מען דארף ברענגען די וואסער מען דארף שעפן די וואסער ביז מען ברענגט דאס ווען ענדיגט זיך די עבודה ווער וועלכע עבודה ווערט אנגערופן עבודה תמה איז דאס ווערט עס אנגערופן ניסוך המים כאטש עס פעלט נישט אין דער עצם העבודה, עס איז געטאן געווארן כדבעי, איינער וואס האט גע'שחט'ן, איינער וואס האט געמאכט קבלת הדם, האט געמאכט הולכת הדם, מיט די אלע זאכן האט ער געטאן די עבודה כדבעי, ווערט זי אבער נישט אנגערופן עבודה תמה, פארוואס? ווייל יש אחריה עבודה, עס איז נאך דא עבודה נאך דעם, עס איז עבודה לעבודה, און די עבודה שלאחריה, זי איז גומרת ומתממת את הדבר, זי איז גומר ומשלים די עבודה הקודמת, זע ווערסטו א זאך וואס קען זיין א ענין וואס ווערט אנגערופן עבודה, ס'ווערט אנגערופן א גאנצע עבודה ווי דער רבי זאגט דעם לשון ס'איז געטון געווארן כדבעי און די עצם עבודה האט ער געטון די הולכה איז געטון געווארן אינגאנצן אבער ס'איז נישט קיין תמימה ווען איז דער ענין פון תמימה ווען ס'קומט צו דער ענין פון שלימות יעמאלט דער ענין פון מתממת וואס דעריבער איז ברענגט דער רבי ברענגט נאך א געשמאקע צום סוף אין דעם זעלבן ענין נאך א געשמאקע ראיה וואס דעריבער איז ביי די עבודות הקודמות ביי די אנדערע עבודות פון פון שחיטה קבלה און הולכה

אויב חס ושלום א זר האט עס געטון איז מען נישט חייב קיין מיתה, ווען איז מען חייב מיסה? אלא על עבודה תמה, אויב איינער האט געמאכט ניסוך המים, איינער האט געמאכט זריקה, א זר, איינער האט געמאכט ניסוך המים אדער געמאכט הקטרה אדער זריקה, יעמאלט איז מען חייב מיסה, ווייל דאס איז דער ענין וואס איז משלים, די פריערדיגע עבודה איז געווען אינגאנצן פאר זיך אליין געווען א גאנצע עבודה, אבער ס'הייסט נישט קיין ענין פון מתממת און גומרת, ווייל דאס איז נישט דער סוף. דאס איז אויך מעין פון די צוויי עניינים וואס מען געפינט ביי צדקה. נאך א דריטע זאך מען געפינט דאס אויכעט, מען געפינט דאס אויכעט ביי צדקה, די גמרא זאגט אין כתובות אז מען זאל אים געבן די מחסורו די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו, דארפסט אים געבן וויפיל ער דארף האבן צו לעבן, און דערנאכן שטייט אשר יחסר לו וואס ס'פעלט אים, וואס ער האט געהאט און ער האט נישט, אפילו סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו דארף מען אים אויכעט געבן, און מערער פאר דעם לעשרו, כאטש אז דאס איז נישט קיין ענין וואס עס פעלט אים, ער קיינמאל נישט געווען קיין גביר, ממילא פעלט אים נישט דער ענין פון פעלט אים נישט דער ענין פון רייכקייט, עס איז ביי אים נישט חסר, פונדעסטוועגן שטייט דארטן אז ס'איז דא דער ענין די צוויי עניינים מיט צדקה, ס'איז דא א ענין פון די מחסורו וואס דו דארפסט אים געבן, דאן דא דער ענין פון משלים זיין וואס איז משלים און ברענגט א שלימות, איז דער ענין פון לעשרו אפילו אז ס'פעלט אים נישט. אות ו. יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין די טיפקייט פון דעם עניין. ועל פי זה יש לומר אז דאס וואס מען זאגט אז אין השני תשלומין לראשון אלא רגל בפני עצמו, ווי דער לשון רמב"ם, יא, דער לשון רמב"ם אין הלכות קרבן, אין הלכות קרבן פסח, שטייט קלאר, אין השני תשלומין לראשון אלא רגל בפני עצמו, מיינט ארויסברענגען אז דאס איז נישט אזא תשלומין וואס איז בכדי משלים זיין א חסר, נאר רגל בפני עצמו, די זאך ווערט אויפגעטון בשלימות. מען האט געלערנט פריער, האט מסביר געווען זייער געשמאק, אז לויט רבי'ן קומט אויס אז ס'איז טאקע א ענין פון. רגל בפני עצמו, אבער פארשטאנדיג אז איינער האט געמאכט דעם ערשטן קרבן פסח טאר ער נישט מאכן דעם צווייטן, ס'איז דא אין דעם דער ענין פון תשלומין, נאר לויט רבי'ן קומט אויס אז ס'איז נישט נאר א ענין פון פון ווי געזאגט פריערט אז ס'איז דער ענין ווי גערעדט דעם לשון אז איינער האלט אז ס'איז דער ענין פון תשלומין און איינער האלט אז ס'איז דער עיון פון מ'האט דיר געגעבן צו משלים זיין וואס דו האסט נישט געטאן, קומט אויס דא אז ס'איז אינגאנצן גאר אויף א אנדער סארט אופן, ס'איז נישט קיין ענין פון, נישט לויט די דעה פון רבי נתן, נישט לויט די דעה פון רבי חנינא אז ס'איז א תשלום אדער ס'איז א ענין פון מתקן אדער תקנה, תקנתא אדער תשלום, נאר ס'איז א ענין ווערט ביי דיר א נייער ענין חדש, יעצט גייט דער רבי אריינגיין און ברענגען נאך טיפער אז לויט דעם ווארט פונעם ענין פון שלימות, איז דאס וואס דער רמב ם זאגט אין השני תשלומין לראשון אלא רגל בפני עצמו, קומט ארויסברענגען דא א מורא'דיגע קומט ארויסברענגען דא א מורא'דיגע זאך, אז ס'איז נישט נאר קענט עס נאך טיפער ווי מ'האט גערעדט ביז יעצט, אז ס'איז נישט נאר א ענין פון תשלומין, נאר ס'איז א רגל בפני עצמו וואס ס'ברענגט דעם ענין פון שלימות, א נייער גדר ווי דער רבי האט געברענגט אויף דעם די ראיות, אנגעהויבן אין אות ה, די אז ס'איז דא א ענין פון תמימות דער ענין פון שלימות, און ס'דא איינער וואס האט געטון די עבודה ווי ס'דארף צו זיין, אבער דאס איז נישט קיין עבודה תמה, וואו זעט מען עס? וועט דער רבי עס מסביר זיין. און אין דעם זין איז אויך ביי גר שנתגייר דא דער ענין פון תשלומין. לויט דעם וואס איך זאג יעצט אז ס'ברענגט צו א ענין פון שלימות, איז קען איך זאגן ביי א ענין פון שלימות ביי א אידן וואס האט פארגעסן, אבער וואס האט עס צו טון צו א גר? לכאורה ביי א גר איז דאך נישט געווען מחויב. איז טאקע ער קריגט יעצט א זאך אז בי ד אייר ווערט ער ווערט ער מחויב אין א נייע מצוה ווייל י ד אייר איז דא א רגל בפני עצמו, און אין דעם זין איז אויך ביי גר שנתגייר דא דער ענין פון תשלומין אז אף על פי אז פריער האט ער נישט געטארט מקריב זיין איז נישטא קיין פארפאלן ער פארלירט נישט די שלימות פון הקרבת הפסח. געוואלדיג, ס'איז נישט קיין ענין וואס מ'גיט אים דא א תשלום אדער מ'גיט אים דא א תיקון, מ'גיט אים דעם ענין פונעם גאנצן שלימות פון פסח, אויב ער האט זיך מגייר געווען צווישן, אדער אפילו א קטן שב ווי געזאגט פריער, איז האט ער די גאנצע שלימות, דאס וואס דער רמב ם טוט אויף מיט דעם לשון אז א רגל אז אז זאג נאכאמאל לשון פון רמב ם, אין השני תשלומין לראשון, ס'איז נישט קיין תשלומין, ס'איז די רגל בפני עצמו איז ס'ווערט דא די שלימות ווערט דא, קריגסט די גאנצע שלימות. ויומתק יותר על פי הדיוק הידוע, ס'ווערט אסאך געשמאקער און מער זיסער און פארשטאנדיג, לויט דעם דעם דיוק, דער דיוק פון דעם חידא, חידא ברענגט אראפ אין זיין ספר מדבר קדמות, ברענגט ער אראפ א לשון וואס די גמרא ניצט, גר שנתגייר, נישט גוי שנתגייר, ווי מען זאגט, עבד שנשתחרר, קטן שהגדיל, פארוואס דא ווען ס'קומט צו א גר זאגט די גמרא גר שנתגייר, ער איז דאך א געווען א גוי, ער האט געדארפט שטיין גוי שנתגייר. איז דער חידא איז מדייק, און ס'דא נאך, דער רבי זאגט כיוצא בזה, ס'איז דא עבד שנשתחרר קטן שהגדיל, פארוואס זאגט מען פארוואס זאגט מען נישט גוי שנתגייר? זאגט דער רבי זאגט דער חידא, ווייל נאך איידער ער האט זיך מגייר געווען בפועל איז ער שוין א גר. ער האט זייענדיג א גוי, ער האט זייענדיג א גוי האט ער א ניצוץ פון א נשמה קדושה. נאר בגלוי איז דאס ארויסגעקומען ווען ער האט זיך מגייר געווען, קומט אויס אז אויך בפסח ראשון איז ביי אים געווען א געוויסע שייכות צום פסח. געוואלדיג! ער איז דאך געווען אויף הר סיני, דארט איז געווען דארט די נשמה איז געווען, ער נאר פארקראכן נעבעך די נשמה איז פארקראכן צווישן גוים און יעצט איז ער זיך מגייר, פסח ראשון האט ער געהאט א נשמה, ער איז נאך נישט געווען מחויב ווייל ער האט זיך נישט מגייר געווען, און פסח שני איז תשלומין, וואס איז תשלומין ביי אים? מלשון שלימות אין דער שייכות זיינע צו פסח ראשון. פסח ראשון איז ער געווען האט ער געהאט א נשמה אבער בגשמיות איז ער נישט געווען מחוייב ווייל ער איז געווען א גוי, און ווען ס'קומט פסח שני איז דאס משלים אויף א ענין פון שלימות אין דעם ענין פון פסח ראשון וואס ער האט נישט געמאכט ווייל ער האט עס נישט געקענט מאכן. און דער גר ווען ער באקומט עס באקומט ער עס אויכעט בשלימות און ס'איז נישט אן ענין פון תשלומין ס'איז א ענין פון שלימות. אות ז. בעומק ובפנימיות יותר יש לומר, גיי נאך טיפער, און נאך עומק ובפנימיות, וויבאלד אז ביידע פירושים זענען אין דעם זעלבן ווארט תשלומין, ווי גערעדט פריערט אז ס'איז דא צוויי פירושים, איין פירוש איז פשוט כפשוטו, תשלומין איז מ'איז משלים דעם חיסרון, כ'האב נישט געטאן עפעס בין איך משלים, און די צווייטע זאך איז אז ס'ברענגט א ענין פון שלימות, וויבאלד זאגט דער רבי וויבאלד אז ביידע פירושים זענען דאך אויף איין ווארט, איז מובן אז אויך דער פירוש תשלומין מלשון שלימות האט א שייכות צום פירוש הפשוט פון תשלומין אז מ'איז ממלא ומשלים את החסר, נישט נאר אז ס'ווערט דער ענין פון שלימות נאר ס'איז דא ביידע זאכן, סיי ס'איז אסאך טיפער דער וואס איז דער ענין לויט רבי'ן וואס ער זאגט אז דער ענין פון פון רגל בפני עצמו ברענגט דאס נישט נאר אז ס'ווערט א ענין פון משלים ומתקן נאר ס'איז ביידע זאכן צוזאמען ער האט ביידע מעלות, די הסברה אין דעם איז, וואס איז די הסברה? וויבאלד עס קען צוקומען לגבי דעם פריערדיגן מצב, ווערט אויך דאס פאררעכנט אלס חסר. די שלימות ווערט א גדר פון דער גאנצן וואס ער האט געקענט צוקומען, ווי דער רבי וועט עס גיין מסביר זיין, און זאגן עס נאכאמאל אינעווייניג, וויבאלד עס קען צוקומען לגבי דעם פריערדיגן מצב, ס'האט אים געפעלט עפעס, און ס'קען אים צוקומען עפעס, ווערט דאס פאררעכנט אלס א חסר, אז ס'האט אים געפעלט. די שלימות ווערט א גדר פון דער גאנצן וואס ער האט געקענט צוקומען. דער רבי איז מסביר, ועל דרך ווי דאס איז בגשמיות כנזכר לעיל, אז בשעת מען גיבט איינעם עשירות איז לאחר ווי ער האט עס באקומען און זיך צוגעוואוינט דערצו, רעכנט עס זיך שוין נישט פאר עשירות ודבר נוסף, נאר א זאך וואס יחסר לו כנל, אפילו עבד לרוץ לפניו. דער רבי האט דאך ארויסגעברענגט פריערט אין די מינים פון צדקה, קען מען עס זען זייער גוט. ס'דא א זאך וואס האט אים געפעלט, ס'דא א זאך וואס האט אים נישט געפעלט. דער ענין פון עשירות האט אים נישט געפעלט, פון דעסטוועגן אז ס'איז דא די דרגה וואס מ'גיט יענעם אפילו אויף א ענין פון עשירות, וואס ווערט זיך יעמאלט, יעמאלט אז ס'וועט אים פעלן, ווערט שוין ביי אים דער ענין פון חסר. ויש לומר אז ברוחניות איז אויכעט אזוי. וואו איז דאס? אין מחשבה, אין עבודת הנפש, אין די עבודה פון א אידן צום אויבערשטן, איז כשם ווי דאס איז לאחרי ווי מ'באקומט דעם לעשרו בפועל, על דרך זה איז דאס אויך בשעת זיין מחשבה און שטרעבונג איז צו עשירות. אין רוחניות איז אויך די זעלבע זאך, אפילו אז בפועל נישט דארטן, אבער ער האט די מחשבה, און אין עבודת הנפש איז ביי אים ער וויל צוקומען צו די דרגה פון עשירות, איז ער שוין אזוי ווי ער איז דארטן, ווייל דאס במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, ברענגט זיך פון בעל שם טוב אין כתר שם טוב, אז במקום שרצונו של אדם איז שם הוא נמצא, ווערט שוין די עשירות און שלימות פאררעכנט ביי אים ווי יחסר לו. אויב ער האט עס נישט פעלט עס אים, און ווען ער באקומט די עשירות ווערט עס ביי אים אן ענין פון תשלומין דהחסר ממלא את החסר לו, ממילא די רבי ברענגט ארויס דארט די טיפקייט אז ס'איז נישט נאר דער ענין פון תשלום וואס ס'ווערט דער ענין פון שלימות, נאר ביי אים איז דאס א ענין פון חסר אויכעט קריגט ער ביידע זאכן ער קריגט סיי דעם חסר און סיי די שלימות, וכלפי שמיא גליא דער אייבישטער ווייסט אז שוין פריערט איז ביי אים חמישים איש רצים לפניו אן ענין וואס יחסר לו. איי מען זעט עס נישט למטה בגשמיות, א איד וויל עס, איי עס איז נישטא, אבער למטה בגשמיות איז אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, יא, די גמרא זאגט אין בבא בתרא, למטה, מה שעיניו רואות למטה און בהלכה לפועל, ווען ווערט נתגלה אז דאס איז יחסר לו, דווקא לאחר ווי ער האט באקומען די עשירות ונתרגל בו. די זעלבע זאך גייט ארויס אין די טיפקייט אויף דעם ענין פון א גר, אז אפילו ווי ער איז דאך געקומען און נתגלה געווארן שפעטער אבער ער האט שוין געהאט אין זיך דעם ענין פון פריערט, קומט אים צו האט ער שוין דעם ענין פון חסר, אויב ער האט דעם ענין פון חסר, האט ער שוין דעם ענין פון תשלומין, תשלומין אלס חסר, און תשלומין אלס שלימות אלס אויכעט וואס ס'ווערט א נייער יום טוב וואס איז נישט נאר באצאלט אויף פריערט. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי ברענגט עס ארויס. נאכאמאל איבערזאגן די לעצטע פאר ווערטער, דאכט זיך כ'האב נישט געליינט ריכטיג, אבער למטה בגשמיות, א איד וויל, ער האט שוין חמשים איש רצים לפניו ווי אין רוחניות, ער וויל זיין ווי ס'דארף צו זיין, אבער דער יצר הרע לאזט אים נישט אלעמאל, איז למטה איז אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, למטה אין הלכה און בהלכה לפועל איז איז דאס נישט ווען ווערט נתגלה אז דאס איז יחסר לו דווקא לאחר ווי ער האט באקומען די עשירות ונתרגל בו יעמאלט ווען ער באקומט עס האט ער עס האט ער עס יעמאלט איז שוין נתרגל און יעמאלט ווערט דער ענין פון יחסר אות ח' בנוגע לגר שנתגייר בין פסח ראשון און פסח שני וויבאלט אז אויך איידער ער האט זיך מגייר געווען בפועל איז ער שוין פון פריער א גר כנזכר לעיל, ער האט אין זיך נאך זייענדיג א גוי א ניצוץ פון א נשמה קדושה, איז כאטש אז בגלוי איז דאס ארויסגעקומען ווען ער האט זיך מגייר געווען, די גאנצע וואס די רבי ברענגט ארויס די פנימיות יעצט ווי ער האט געברענגט ווי ס'איז אין רוחניות, און די הסברה אז בשעת ס'קומט אים צו עפעס יעמאלט ווערט עס אזוי ווי ס'האט אים געפעלט פריערט, און כאטש אז בגלוי איז עס ארויסגעקומען ווען ער האט זיך מגייר געווען, דעמאלט ווערט אבער נתגלה אז אויך למפרע האט ער מצד הנשמה א שייכות צו מצוות התורה, ממילא קומט אויס אז באמת דער פסח שני איז נישט נאר א ענין פון נאר עס ווערט א נייע זאך וואס איז תשלומין און עס איז משלים דעם חסר מיט אלץ, אזוי ווי ביי א איד וואס ביים וואס האט נישט געמאכט דעם פסח ראשון.

במילא קומט אויס אז נישט נאר איז ער מוסיף שלימות דורך הקרבת הפסח שני, דאס דער רבי איז מחדש אין דעם לעצטן אות אין דעם אות ז' וואס ווי מ'האט ערשט געזאגט, דער רבי איז מחדש געווען אז ס'איז נאך דא אז ס'איז ביידע זאכן, וויבאלד אז דא דער טייטש פון תשלומין משלים זיין און תשלומין דער ענין פון שלימות, איז דער גר קריגט ביידע זאכן צוזאמען, במילא קומט אויס אז נישט נאר איז ער מוסיף שלימות דורך הקרבת הפסח שני, נאר דאס איז אויך משלים את החסר, ס'משלים וואס האט עם געפעלט ווייל ער האט שוין געווען יעמאלט דאך האט אים פון א נשמה קדושה האט געהאט דעם ניצוץ, נאר דאס איז אויך משלים את החסר, ווייל מצד הנשמה האט עם געפעלט אין הקרבת הפסח בפסח הראשון, קומט אויס אז אפילו נאך רבי'ן איז דער ענין פון תשלומין איז נישט נאר תשלומין ווי געזאגט לכאורה רבי זאגט דאך אז ס'איז א רגל בפני עצמו, זאגט דער רבי ניין. נישט נאר אן ענין פון תשלומין פון זיין משלים וואס מען קריגט נאך אסאך מער, נאר ס'איז דא תשלומין אויכעט וואס ער קריגט דעם חיסרון וואס האט אים געפעלט וואס איז שוין יעמאלט געווען א ניצוץ, א נשמה קדושה האט ער שוין געהאט אין זיך אבער האט עס נישט געקענט האבן ווייל ער איז געווען א גוי, און יעצט קומט ארויס ביידע זאכן צוזאמען, ס'ווערט ביי אים דער ענין פון פון פון פון משלים זיין און מתקן זיין, און ס'קומט אים צו אויכעט דער ענין פון לשון שלימות אז ער באקומט א נייעם יום טוב און ער קריגט אלע עניינים וואס איז דא אין יום טוב. אות טית. יעצט וועט מען קומען צו די געוואלדיגע הוראה וואס מען קען זיך אראפלערנען פון דעם ענין, די הוראה פון דעם לכל אחד ואחד בעבודתו יתברך, וואס די הוראה צו יעדן איינעם אין דינען דעם אויבערשטן, אויף וויפיל עס דארף זיין די התעסקות אין הפצת התורה והיהדות, בפרט בהפצת המעיינות, ווי ס'דארף זיין די התעסקות אין מפיץ זיין תורה און אידישקייט, און בפרט אין די הפצת המעיינות, וואס איז מעיינות פון חסידות, ווי דער בעל שם טוב איז ארויפגעגאנגען אין היכל המשיח און האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר, האט ער אים געענטפערט לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. זאגט דער רבי, פון דעם קען מען זיך אפלערנען וויפיל ס'איז נוגע די התעסקות אין דעם. ער קען דאך טראכטן ביי זיך, א מענטש קען טראכטן. די ארבעט איז טאקע זייער חשוב. אבער דאס איז בלויז א הידור מצוה, ס'איז א שלימות וואס וועט אים צוקומען ווען ער וועט עס טון, אז אט גיין אט מקרב זיין א אידן אט לייגן מיט אים תפילין אט אים מקרב זיין צו אידישקייט איז וועט אים צוקומען אין זיין שלימות, ס'איז א הידור מצוה, וואס איז אבער דער הכרח אין דעם און וואס איז אזוי די איילעניש? יא, א מענטש קען טענה'ן איך בין גוט ס'איז מיר פיין ס'איז מיר גוט אן שלימות, ס'איז עס, איך בין פיין, איך בין מהדר, איך לערן, איך דאווען, איך טו אלס, דארף איך נאך דעם אויכעט אזוי לויפן, ווי דער רבי זאגט דעם לשון, וואס איז דער הכרח אין דעם, און וואס איז אזוי די איילעניש? זאגט דער רבי, זאגט מען אויף דעם, קומט די הוראה פון פסח שני און ס'זאגט א אידן, אז אן ענין וואס ער מיינט אז עס איז בלויז א שלימות, קען גאר זיין אז באמת איז דאס ביי אים תשלום החסר, אין דעם וואס איז מוכרח צו זיין עבודה בשורש נשמתו, ווי געזאגט פריער אז ביי א אידן איז די חמישים עבד לרוץ לפניו, און דעם פון עשירות וויבאלד אז במחשבה איז דאס דא, איז דאס שוין דא דער ענין, און אז ער טוט דאס נישט איז ביי אים חסר, זאגט אים דער רבי דא אויך די זעלבע זאך, זאלסט געדענקען אז אז אז דו מיינסט אז ס'איז נאר א שלימות, ס'קען גאר זיין אז באמת עט דאס זיין ביי דיר א ענין פון תשלום החסר, אז טאמער דו'סט נישט טון דאס וואס מ'מאנט ביי דיר, ס'זאל זיין די התעסקות די וויכטיגקייט פון הפצת התורה און היהדות און הפצת המעיינות, עט זיין ביי דיר נישט אין דערפעלן אין שלימות וואס דו קענסט זאגן איך דארף נישט קיין שלימות, ס'איז דערפעלן אין אין דעם ענין פון הכרח פון דיין עבודה און שורש נשמתו, דער רבי עט דאס מסביר זיין זייער געשמאק וואו זעט מען עס? מיט די תורה פון דעם בעל שם טוב. דער אלטער, דער פריערדיקער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי דיבורים און אין ספר השיחות תש ה, א תורה פון בעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא שיקט אראפ א נשמה אויף דער וועלט און לעבט זיבעציק אדער אכציק יאר, וואס דער תכלית הכוונה פון דער שליחות איז צו טון א אידן א טובה אין גשמיות בכלל און אין רוחניות בפרט, דאס דער לשון פון בעל שם טוב, און דער רבי ברענגט זי אראפ אין היום יום אין עמוד נ א.

ס'וועט נישט זיין ביי דיר אן ענין פון חסרון צו דערפעלן אין שלימות טאמער עסטו נישט גיין לייגן די תפילין מיט דעם אידן, ניין נישט דאס איז דערפעלן, ס'קען גאר זיין אז דיין גאנצער תכלית פון די נשמה וואס איז אראפגעקומען איז דערפעלן, דער רבי איז מדגיש דארט דריי מאל, די טובה צו דעם אידן אין דעם טאג, דאס איז דער תכלית פון דיין נשמה, מ'רעדט זיך נישט נאר וועגן דעם, אין אלע סארט זאכן, אין גשמיות אויכעט, א איד קומט דיר בעטן א טובה צו זאגן יא מארגן, איבערמארגן, ניין, דער איד איז געקומען צו דיר יעצט, דער איד איז געקומען צו דיר אין דעם טאג, און דער איד, אפשר דאס איז דיין שליחות, דו ווייסט דאך נישט וואס דיין שליחות איז, און אויב חס ושלום ער פארפעלט דאס, האט ער נישט נאר פארפעלט א שלימות, וואס ער קען זאגן שלימות, ניין, נאר דעם עיקר תכלית ירידתו אין נשמתו, ממילא יעמאלט פעלט אים, מ'ווייסט וואס ס'פעלט אים, ס'פעלט אים נישט אין שלימות, ס'פעלט אים דער עיקר, דער תכלית פון ירידת הנשמה פעלט ביי אים. וויבאלד אז אין אתנו יודע עד מה, לשון פון רעבן, קיינער ווייסט דאך נישט, ווער ווייסט וואס דער אייבישטער האט אים אראפגעשיקט אויף די זיבעציג אכציג יאר, וואס די נקודה וואס דער בעל שם טוב זאגט, וואו איז דער ענין פון תכלית הכוונה אין טון א טובה, ממילא מוזטו כאפן יעדן זאך וואס ס'קומט דיר אין די הענט מוזטו עס טון. וויבאלד אז אין אתנו יודע עד מה, מען ווייסט נישט וועלכע פעולה איז די צוליב וועלכע זיין נשמה איז אראפגעקומען למטה, דארף זיין די התעסקות בהפצת היהדות באופן דחטוף ואכול, חטוף ושתי, וויבאלד אז בא לידו. די גמרא ברענגט עס, די גמרא ברענגט אראפ אין עירובין דף נ ד, ברענגט די גמרא אראפ דארטן די ענין פון חטוף ואכול, חטוף ושתי, און רש י זאגט דארטן אז דער עולם איז א קורצער עולם, עס קען זיך בייטן, כאפ אריין, חטוף ואכול, מאך ביזנעס, קויף, טרינק, עס, און דער רבי רש"ב אינעם מבוא צו קונטרס ומעיין קאכט זיך זייער זייער שטארק אין דעם ענין פון דעם ענין פון חטוף ואכול חטוף ושתי אין דעם ענין הרוחני שבדבר וויבאלד אז ס'בא לידו איז חטוף ואכול זעסט א איד וואס ער גייט אין גאס ער האט נישט געלייגט קיין תפילין כאפ אים און לייג מיט אים תפילין זעסט א איד וואס ער ווייסט נישט וואס מיינט דער אייבישטער לערן מיט אים אלף בית זעלבע זאך אויכעט אין א טובה גשמית דער בעל שם טוב זאגט קלאר א טובה אין גשמיות בכלל און אין רוחניות בפרט

עט נאך זיין נאך אסאך מער א ענין פון שלימות ווי ס'איז געווען אפילו יעמאלט. ובלשון הרמב"ם ווי דער רמב"ם זאגט אין סוף הלכות מלכים, ובאותו הזמן ווען משיח עט קומען, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותח ס'עט נישט זיין נישט קיין הונגער, נישט קיין מלחמה און נישט קיין קנאה, און ס'עט זיין שלימות שלא יהיה ענין דחסרון, ס'עט זיין אזא שלימות אז ס'עט נישט זיין קיין ענין פון חסרון, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, דער לשון פון רמב"ם, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, וואס עט זיין דארטן יעמאלט? וואס דאס דער ענין פון שלימות פון ממש, איז דער לשון לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, איז א שלימות אז ס'וועט נישט זיין קיין ענין פון חסרון, ס'וועט גארנישט פעלן, די צווייטע זאך וואס עס שטייט אז די טובה וועט זיין הרבה עס וועט זיין עסק כל העולם לדעת את ה' בלבד, דאס איז שוין דער ענין פון שלימות ממש, בקרוב ממש בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו ממש, ס'איז א שיחה פון פסח שני תש"מ.